בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות, דף צדיק ב', מ'הייבן אן דף צדיק ב' עמוד א', די דריטע שורה פון אויבן ביי די צוויי פינטלעך, ניסת על פי בית דין תצא וכו', איז אזוי, מען האט געזען אין די משנה, ניסת על פי בית דין, טאמער א פרוי האט חתונה געהאט על פי בית דין, און ווי מען האט געשמועסט אין די משנה וואס מיינט על פי בית דין, על פי בית דין ס'טייטש על פי עד אחד, ווייל ווען ס'איז דא צוויי עדים איז דאך נישטא קיין בית דין, ס'דא א עד אחד, די עד אחד איז געקומען אין בית דין, און בית דין האט געזאגט פאר די פרוי אז זי מעג גיין חתונה האבן, און צום סוף איז מען געוואויר געווארן אז איר מאן האט געלעבט. איז טאקע תצא מזה ומזה די אלע קנסות וואס מ'האט געזען אין די משנה, אבער פון די צווייטע זייט איז זי פטור פון צו ברענגען א חטאת. איי פארוואס? זי האט דאך געטון א עבירה בשוגג, האט מען געזען דאס איז געבויט אויף די כלל אז א יחיד שעשה על פי הוראת בית דין, א יחיד וואס האט געטון א עבירה בשוגג על פי הוראת בית דין, איז פטור פון צו ברענגען א חטאת, און ממילא די פרוי איז אויך פטור פון צו ברענגען א חטאת. זאגט די גמרא. אמר זעירי, האט זעירי געזאגט, ליתא למתניתין מדתני בי מדרשא, טייטש די משנה איז נישט ריכטיג, ווייל מ'האט געלערנט אין א ברייתא נישט אזוי, און די ברייתא איז מער מסתבר ווי די משנה, וואס האמיר געזען אין די ברייתא? דתני בי מדרשא, מ'האט געלערנט אין א ברייתא אזוי, הורו בית דין ששקעה חמה ולבסוף זרחה, וואס וועט זיין טאמער שבת נאכמיטאג בית דין גייט ארויס אינדרויסן און בית דין זעט ס'איז טונקל, רופט בית דין אויס ס'איז מוצאי שבת מ'קען טון מלאכות, און טאקע די עולם הייבט אן טון מלאכות, און שפעטער זעט מען ס'איז געווען א טעות. ס'איז געווען פארוואלקענט, ס'איז נישט געווען מוצאי שבת, איז די דין איז טייטש, מ'וואלט געקענט מיינען אפשר אז די אלע מענטשן דארפן נישט ברענגען א חטאת, ווייל יחיד שעשה על פי הוראת בית דין, זאגט די ברייתא ס'איז נישט אזוי, אין זו הוראה אלא טעות, דאס הייסט נישט א הוראת בית דין, דאס הייסט א טעות, פארוואס? ווייל יחיד שעשה על פי הוראת בית דין מיינט אז בית דין האט געמאכט א טעות אין זייער שיקול הדעת, בית דין האט געמאכט א גאנצע פשעטל צו מתיר זיין עפעס, אדער צו אסר'ן עפעס, און שפעטער ווערט מען געוואויר אז די פשעטל איז נישט קיין פשעטל, טייטש בית דין האט געהאט א טעות אין די שיקול הדעת, דארט אוודאי איז דא די היתר פון יחיד שעשה על פי הוראת בית דין, מען דארף נישט ברענגען א חטאת, אבער דא איז דאך נישט געווען קיין טעות אין די שיקול הדעת פון בית דין, נאר וואס ס'איז געווען א טעות אין די מציאות, בית דין האט געמיינט ס'איז טונקל, ס'איז מוצאי, און בעצם איז עס נישט געווען טונקל ס'איז געווען פארוואלקנט, דאס הייסט נישט א הוראת בית דין, דאס טייטש א פשוט'ע טעות, און ביי א פשוט'ע טעות איז נישט דא דער דין אז יחיד שעשה על פי הוראת בית דין, און ממילא ביי אזא אופן, און די אלע אידן וואס האבן געטון מלאכות דארפן ברענגען א קרבן חטאת, און ממילא זאגט זעירי די זעלבע זאך ביי אונזער משנה, וואס איז פשט אז די פרוי האט חתונה געהאט, וואס איז פשט אז בית דין האט איר געגעבן א היתר, פשט איז ס'איז געקומען א עד אחד און בית דין האט זיך פארלאזט אויף דעם עד אחד, פיין, שפעטער איז מען געוואויר געווארן אז די עד אחד איז א שקרן ווייל די מאן לעבט. איז גוט, האט בית דין געמאכט א טעות אין די מציאות. בית דין וואלט זיך נישט געדארפט פארלאזן אויף דעם עד אחד, און מען האט זיך יא פארלאזט אויף אים, אבער בית דין האט עס נישט געדארפט צו וויסן, ווייל מען מעג זיך פארלאזן אויף עד אחד, און ממילא פשט נישט בית דין האט געהאט דא א טעות אין זייער שיקול הדעת און זייער היתר, נאר וואס, דער עד אחד איז געווען א שקרן, ביי אזא אופן זאגט זעירי דאס הייסט א טעות, דאס הייסט נישט א הוראה, און ממילא די פרוי קען נישט זאגן זי איז געווען א יחיד שעשה על פי הוראת בית דין, און ממילא די פרוי האט אוודאי יא דארפן ברענגען א חטאת. ור' נחמן אמר, ר' נחמן קריגט זיך, און ר' נחמן זאגט הוראה היא, אוודאי איז עס יא הוראת בית דין, פארוואס אמר ר' נחמן, איז ר' נחמן זיך מסביר, זאגט ר' נחמן תדע דהוראה היא, דבכל התורה כולה עד אחד לא מהימן, והכא מהימן, מאי טעמא, לאו משום דהוראה היא, זאגט ר' נחמן צו זעירי אזוי, וואס ווילסטו זאגן, דו ווילסט זאגן אז עס איז נישט קיין הוראת בית דין, פארוואס, ווייל בית דין האט זיך פארלאזט אויפן עד אחד און עד אחד איז א שקרן, זאגט ר' נחמן ווי איז געהערט געווארן אזא זאך, אז בית דין קען זיך פארלאזן אויף עד אחד, מען טרעפט נישט אין די גאנצע תורה אזא זאך, עד אחד איז דאך נישט נאמן ביי אזעלכע זאכן, ביי עריות זיכער נישט, און וואס עפעס דא פארלאט מען זיך אויפן עד אחד, נאר אוודאי זאגט ר' נחמן, ס'איז נישט אזוי טרוקן ווי דו מאכסט עס, מען האט זיך פארלאזט אויף עד אחד, נאר וואס? ס'איז געווען דא א גאנצע שיקול הדעת, בית דין האט געמאכט א שיקול הדעת אז וואס, אזוי ווי מען האט שוין געזען, אז אשה דייקא ומינסבא, אז א פרוי וועט נישט חתונה האבן אן גוט גוט בודק זיין צו איר מאן איז טאקע טויט צו נישט. בית דין האט געמאכט א גאנצע זיצונג און מען האט זיך פארלאזט אויף דעם אשה דייקא ומינסבא, און צום סוף נאך די גאנצע זיצונג וואס בית דין האט געמאכט האט מען געגעבן א היתר פאר די פרוי חתונה צו האבן, שוין, טאמער צום סוף ווערט מען געוואויר אז די היתר איז נישט געווען ריכטיג, פארוואס ווייל די שיקול הדעת פון בית דין איז נישט געווען ריכטיג, ווייל מען וואלט זיך נישט געדארפט פארלאזן אויף די פרוי, בית דין האט זיך דאך פארלאזט אויף די פרוי אשה דייקא ומינסבא, צום סוף זעט מען בית דין וואלט עס נישט געדארפט צו טון, גוט, האט בית דין געהאט א טעות אין זייער שיקול הדעת, נו, אבער ביי אזא אופן איז דאך געזאגט געווארן אז יחיד שעשה על פי הוראת בית דין, איז פטור פון צו ברענגען א חטאת, אזוי זאגט ר' נחמן, אמר רבא, זאגט רבא תדע דטעות היא, איך וועל דיר א ראיה ברענגען צו זעירי, נישט צו ר' נחמן, אז ס'איז א טעות, אז ס'איז נישט קיין הוראה, פארוואס? ווייל דאילו הורו בית דין בחלב ובדם להיתירא, לאמיר זאגן, זאגט רבא, בית דין איז מתיר עפעס א שטיקל חלב, זיי זאגן ס'איז נישט קיין חלב, אבער נישט ווייל זיי האבן עפעס א שטארקע ראיה אז ס'איז מותר, נאר עפעס א שוואכע ראיה וואס זיי האלטן אז ס'איז מותר, והדר חזו טעמא לאיסורא, שפעטער זעהן זיי גאר א שטארקע ראיה אז ס'איז אסור, איז כי הדרי ואמרי להיתירא, לא משגחינן בהו, שפעטער לאמיר זאגן בית דין וועט זאגן ווייסט וואס ניין, איך וויל צוריק דעם אלטן היתר, איז אוודאי קענען זיי דאס נישט טוהן, פארוואס? ווייל די היתר איז געווען א שוואכע היתר, די איסור איז געווען א שטארקע איסור, קענסט נישט צוריק גיין צום שוואכן היתר, ואילו, אבער דא זאגט רבא דא איז אנדערש, דא ואילו היכא דאתא עד אחד שרינא, אתו תרי אסרנא, כי הדר אתא עד אחרינא שרינא לה, ס'טייטש אזוי. דא לאמיר זאגן ס'קומט אן עד אחד מען וועט אים רופן ראובן, ראובן קומט אן און זאגט אז דער מאן איז טויט, ס'טייטש ראובן זאגט לאמיר זאגן אז ער האט געזען דער מאן איז געשטארבן ניסן, גוט דער ראובן קומט אין בית דין, בית דין נעמט אן די עדות פון ראובן און מען לאזט פאר די פרוי חתונה האבן, שפעטער קומען צוויי עדים כשר'ע עדים און זיי זאגן ראובן איז א שקרן, פארוואס ווייל אונז האבן מיר קלאר געזען אייר ווי דער מאן לעבט נאך, איז ווי אזוי קען ראובן זאגן אז דער מאן איז געווען טויט ניסן, איז טאקע אוודאי די דין אז ראובן איז אינגאנצן אפגעפרעגט, תצא מזה ומזה מ'קנס'עט די פרוי, גוט די פרוי האט זיך גע'גט גוט, יעצט קומט נאך אן עד אחד שמעון, און שמעון זאגט איך האב נישט קיין פראבלעם נישט מיט ראובן נישט מיט די אנדערע צוויי עדים, וואס טייטש איך ווייס נישט וואס איז דארט געווען איך קען ענק איין זאך זאגן, סיוון האב איך געזעהן די מאן טויט, איז אוודאי די דין זאגט רבא אז די פרוי קריגט צוריק א היתר אז זי מעג חתונה האבן, פארוואס? ווייל וואס האבן די צוויי עדים עדות געזאגט? די כשר'ע עדים האבן עדות געזאגט אז אייר האט נאך דער מאן געלעבט, גוט, אבער שמעון איז זיך נישט סותר מיט דעם, שמעון זאגט אז סיון איז ער געשטארבן, עס קען טאקע זיין אז אייר האט ער נאך געלעבט, אבער סיון איז ער געשטארבן, פשט, די נייע עד דער שמעון האט יעצט ווייטער א היתר, מען פארלאזט זיך אויף שמעון, און מען זאגט פאר די פרוי נאכאמאל זי מעג חתונה האבן על פי שמעון, און ממילא זאגט רבא פירט רבא אויס די ראיה מאי טעמא לאו משום דטעות הוא, פשט אזוי, טאמער די היתר וואס מען פארלאזט זיך אויפן עד אחד איז א טרוקענע היתר אזוי ווי זעירי האט געזאגט, נישט ווייל בית דין זיצט מאכט א זיצונג מיט א שיקול הדעת נאר וואס ס'איז א טרוקענע היתר מען פארלאזט זיך אויף עד אחד, אויב אזוי קען מען פארשטיין אז מען פארלאזט זיך אויך אויף שמעון, פארוואס? ווייל ראובן איז טאקע געווען א שקרן, און שמעון איז נישט קיין שקרן, ווייל ראובן איז געווען א שקרן מיינט נאכנישט שמעון איז א שקרן, מ'האט געטראפן אן עד אחד א שקרן, מאכט זיך. אבער זאגט רבא, טאמער ר' נחמן איז גערעכט, טאמער עס איז נישט אזא טרוקענע היתר אז מען פארלאזט זיך אויף עד אחד, נאר עס איז א גאנצע פשעטל, א גאנצע שיקול הדעת וואס בית דין מאכט דא, און בית דין מאכט א זיצונג, און מען זיצט אז אשה דייקא ומינסבא, אויב אזוי וואלט בית דין נישט געדארפט אננעמען די עדות פון שמעון, פארוואס? ווייל ווען ראובן איז געקומען און עדות געזאגט אז דער מאן איז טויט, און די פרוי איז געגאנגען און זי האט חתונה געהאט, און שפעטער איז געקומען צוויי פאר עדים זאגן אז ראובן איז געווען א ליגענער, זעט דאך בית דין אז עס איז נישט אשה דייקא ומינסבא, אז די פרוי האט נישט מדייק געווען, די פרוי האט נישט בודק געווען צי מאן איז טויט צו נישט, קומט אויס בית דין זעהט אז זייער גאנצע שיקול הדעת וואס זיי האבן געמאכט איז אפגעפרעגט, די פשעטל וואס זיי האבן געמאכט איז אינגאנצן אפגעפרעגט, און וואס? גייט אריבער א טאג יעצט אז שמעון קומט אן, צוריק צום אלטן פשעטל? וויאזוי קענסטו צוריק ברענגען דעם אלטן פשעטל? האסט דאך געזעהן דיין פשעטל שטימט נישט, און ממילא זאגט רבא, איז א ראיה פון דעם אז ס'איז נישט קיין שום פשעטל, נאר וואס? ס'איז א פשוטע נאמנות וואס איז דא ביי א עד אחד, מ'גלייבט דעם עד אחד ראובן, שפעטער אז מען ווערט געוואויר ראובן איז א שקרן איז נישט קיין שום פראבלעם צו גלייבן שמעון ווייל ראובן איז טאקע א שקרן און שמעון העט מען אים גלייבן. איי וואס טאקע פשט למעשה מען זעט דאך נישט אזוי ר' נחמן האט דאך גוט געטענה'ט אין די גאנצע תורה זעט מען נישט אז א עד אחד איז נאמן און ווי די מפרשים זענען מסביר אז אוודאי ארגינעל די ערשטע בית דין וואס איז אויפגעקומען מיט די היתר אז אשה דייקא ומינסבא זיי אוודאי האבן געמאכט א גאנצע פשעטל זיי האבן געמאכט א פשעטל פארוואס מען באגלייבט דעם עד אחד ווייל אשה דייקא ומינסבא. אבער נאכדעם וואס דער פשעטל איז פערטיג, איז פון היינט און ווייטער יעדע בית דין וואס לאזט א פרוי חתונה האבן על פי עד אחד, איז נישט פשט ווייל זיי מאכן פון פריש די פשעטל אישה דייקא ומינסבא, נאר ווייל באמת ס'איז דא א געוויסע נאמנות פאר עד אחד, און ממילא מיט דעם פארשטייט מען שוין פארוואס מ'קען באגלייבן שמעון אפילו מ'איז געוואויר געווארן אז ראובן איז א ליגענער, ווייל ראובן איז טאקע געווען א ליגענער, און שמעון זאגט אמת, ווייל ס'איז געווען איין עד אחד א ליגענער, מיינט נאכנישט אז מ'טאר מער נישט גלייבן קיין עד אחד, זאגט די גמרא, ואף ר' אליעזר סבר דטעות הוא, ר' לעזער האלט אויך אז ס'איז א טעות און נישט קיין הוראה אזוי ווי מ'האט יעצט געזען און אזוי ווי רבא האט געזאגט דתניא, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא ר' לעזער אומר ר' לעזער זאגט יקוב הדין את ההר ותביא חטאת שמינה, וואס טייטש די פרוי וואס האט חתונה געהאט על פי עד אחד דארף ברענגען א גראבע חטאת, זי האט נישט די פטור פון אישה דייקא ומינסבא, וואס מיינט דאס יקוב הדין את ההר? יקוב הדין את ההר מיינט גראב גוט אריין אינעם בארג עסטו זען אז אזוי איז די דין, וואס פשט אפילו אז אויבן אויף קוקט עס אפשר אויס אז די פרוי האט א פטור פון צו ברענגען א חטאת, ווייל זי איז א יחיד שעשה על פי הוראת בית דין, אבער זאגט רבי אליעזר טאמער דו עסט גוט אריינגראבן עסטו זען אז ס'איז נישט קיין יחיד שעשה על פי הוראת בית דין, ווייל דאס איז נישט קיין הוראת בית דין, נאר ס'איז א פשוט'ע טעות פון בית דין און ביי א טעות איז נישט דא קיין פטור פון א חטאת, איז דאס זאגט טאקע די גמרא, אי אמרת בשלמא דטעות היא, משום הכי מתיא קרבן, היות ס'איז א טעות דארף זי ברענגען א קרבן, אלא אי אמרת דהוראה היא, אמאי מתיא קרבן, טאמער ס'איז טאקע הוראת בית דין פארוואס דארף די פרוי ברענגען א קרבן? איז א ראיה אז ר' לעזער האלט אויכעט אז ס'איז א טעות. איי זאגט די גמרא וואס איז די ראיה? ודילמא קסבר ר' לעזער יחיד שעשה בהוראת בית דין חייב, ס'טייטש ס'דא א מאן דאמר אין הוריות וואס האלט אז אפילו א יחיד שעשה בהוראת בית דין דארף נאך אלץ ברענגען א קרבן, און ממילא וואס ווילסטו ברענגען א ראיה פון דאס אז ר' לעזער זאגט אז די פרוי דארף ברענגען א קרבן אז ס'איז א טעות ס'איז נישט קיין הוראה ווער זאגט? קען זיין ס'איז א הוראה, נאר ר' לעזער האלט ווי די מאן דאמר אז יחיד שעשה על פי הוראת בית דין דארף ברענגען א חטאת, זאגט די גמרא ניין, ווייל אם כן, מאי יקוב הדין את ההר, אויב אזוי וואס פשט יקוב הדין את ההר? יקוב הדין את ההר איז פשט אז בעצם וואלט איך געטראכט ס'וואלט יא געווען דא א פטור פון א חטאת, פארוואס? ווייל יחיד שעשה על פי הוראת בית דין איז באמת פטור פון א חטאת, נאר וואס? יקוב הדין את ההר, טאמער דו עסט גוט אריין טראכטן און גוט אריין גראבן, עסטו זען אז דא איז נישט אזוי. פארוואס? ווייל דא איז נישט קיין הוראה, נאר דא איז א טעות, אזוי ווי זעירי האט געזאגט. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה, הורוה בית דין לינשא וכו', אז טאמער בית דין האט מתיר געווען פאר א פרוי חתונה צו האבן, און זי האט חתונה געהאט, איז זי טאקע פטור פון די חטאת. אבער דאס איז נאר טאמער זי האט חתונה געהאט מיט א מאן וואס האט געמעגט. טאמער אבער זי האט חתונה געהאט מיט א מאן וואס זי טאר נישט קלקלה, דארט האט מען געזען אין די משנה האט זי נישט די פטור פונעם חטאת, ווייל דעמאלטס זאגט בית דין פארן פרוי, אונז האמיר דיר מתיר געווען צו חתונה האבן מיט א נארמאלע מאן, נישט צו זינדיגן, דו האסט געזינדיגט, האסט נישט געהאט א היתר אויף דעם, אויף דעם אוודאי דארפסטו ברענגען א חטאת. זאגט אונז די גמרא מאי קלקלה, וואס מיינט דאס קלקלה? ברענגט די גמרא א מחלוקת, ר' אלעזר אומר זינתה, ר' אלעזר צו ר' לעזער, זאגט אז אפילו זי האט מזנה געווען, ס'טייטש אפילו זי האט געוואוינט מיט א מאן אן חתונה האבן, אויף דעם האט זי אויך נישט געהאט קיין היתר, און אויף דעם דארף זי ברענגען א חטאת. רבי יוחנן אמר ניין, רבי יוחנן זאגט אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, טאמער זי איז געווען א אלמנה אדער א גרושה וחלוצה, זי האט חתונה געהאט מיט א כהן גדול צו מיט א כהן הדיוט, דארט האט זי נישט די היתר פון בית דין, דארט דארף זי ברענגען א חטאת. איז די גמרא מסביר אזוי, מאן דאמר זינתה, כל שכן אלמנה לכהן גדול. ר' אלעזר עט אוודאי מודה זיין צו רבי יוחנן, אז אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט דארף ברענגען א חטאת, אבער זאגט די גמרא פארקערט, מאן דאמר אלמנה לכהן גדול ר' יוחנן עט נישט מודה זיין צו ר' אלעזר, אבל זינתה לא, ער עט האלטן אז טאמער די פרוי האט מזנה געווען ס'טייטש זי האט געוואוינט מיט א מאן אן חתונה האבן, עט א חטאת זי נישט דארפן ברענגען, מאי טעמא פארוואס? דאמרה, ווייל זי קען זאגן פאר בית דין, אתון הוא דשויתין פנויה, ס'טייטש ווי נישט ווי האט עטס מיר געמאכט א פנויה, עטס האטס מיר געזאגט אז איך מעג חתונה האבן פשט איך בין מער נישט קיין אשת איש, און דערפאר האט זי מזנה געווען, אבער אויף דעם קען מען איר נאכנישט מחייב זיין מיט א חטאת, זאגט די גמרא תניא כוותיה דרבי יוחנן, מען האט געלערנט א ברייתא קלאר ווי רבי יוחנן, זאגט די ברייתא אזוי, הורוה בית דין להנשא והלכה וקלקלה, כגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, קודם כל זעהן מיר דא קלאר, די ברייתא לערנט כשיטת רבי יוחנן, ווייל דאס איז די משלים וואס די ברייתא געבט, די ברייתא געבט נישט א משל זינתה איז קודם כל דא האט זיך שוין געענדיגט די ראיה, אבער על כל פנים לאמיר זעהן טאקע וואס זאגט די ברייתא, אז טאמער די פרוי האט געזינדיגט חייבת בקרבן על כל ביאה וביאה, דארף זי ברענגען א קרבן חטאת אויף יעדע ביאת איסור וואס זי האט געהאט, דברי ר' לעזער, אזוי זאגט ר' לעזער, וחכמים אומרים, חכמים זאגן ניין, קרבן אחד על הכל, זי דארף נאר ברענגען איין קרבן אויף אלע בעילות, נישט דא א באזונדערע חטאת אויף יעדע בעילה, אבער ומודים חכמים לר' לעזער, שאם נישאת לחמישה בני אדם, שחייבת בקרבן על כל אחד ואחד, הואיל וגופין מחולקין, ס'טייטש אפילו טאקע אז זי דארף נישט ברענגען א חטאת אויף יעדע ביאה, אבער טאמער זי האט חתונה געהאט מיט פינף אנדערע מענער, איז אוודאי עט זי דארפן ברענגען פינף באזונדערע חטאות, ווייל ס'איז באזונדערע גופים, און אויף באזונדערע גופים דארף מען ברענגען באזונדערע חטאות, און ווי רש"י זאגט מ'לערנט אלעס ארויס פון פסוקים, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, האישה שהלך בעלה ובנה למדינת הים, א פרוי וואס סיי איר מאן און סיי איר זון, און מען רעדט דא א זון וואס איז געווען א זון פון דעם מאן אויך, ביידע זענען אוועקגעגאנגען למדינת הים, און ווי מען עט שוין זעהן ביידע זענען געשטארבן, איז דא דא א נפקא מינה ווער ס'איז געשטארבן ערשט, פארוואס? ווייל טאמער די זון איז געשטארבן ערשט, איז פשט ווען די מאן איז געשטארבן האט ער נישט געהאט קיין קינדער, אז די מאן איז געשטארבן אן קינדער דארף מען מייבם זיין די פרוי. טאמער אבער פארקערט, די מאן איז געשטארבן ערשט, איז פשט ווען די מאן איז געשטארבן האט ער נאך געהאט א זון, דארף מען נישט מייבם זיין די פרוי, עט זיין א נפקא מינה, ובאו ואמרו לה, איז מען געקומען זאגן פאר די פרוי, מען עט זעהן די גמרא ווער איז געקומען זאגן צו עד אחד צו צוויי עדים, על כל פנים מ'איז געקומען זאגן מת בעלך ואחר כך מת בנך, אז קודם איז די מאן געשטארבן, ערשט נאכדעם די זון, און ממילא ביסטו פטור פון יבום, ונישאת, טאקע איז זי געגאנגען זי האט חתונה געהאט אן קיין יבום אן קיין חליצה. ואחר כך אמרו לה חילוף היו הדברים, שפעטער קומט מען איר זאגן אז ס'איז געווען פונקט פארקערט, אז קודם איז די זון געשטארבן נאכדעם די מאן, פשט בעצם וואלט מען דיר געדארפט מייבם זיין, און דו ביסט געגאנגען און חתונה געהאט מיט א צווייטן א יבמה לשוק, איז די דין איז זאגט די משנה אזוי תצא, זי דארף זיך גט'ן פונעם מאן, פונעם צווייטן מאן, והוולד ראשון ואחרון, און סיי די וולד ראשון און אחרון מיינט ביידע קינדער פונעם צווייטן מאן, נאר ראשון מיינט פאר מ'האט איר מודיע געווען, און אחרון מיינט, נאכדעם וואס מען האט איר מודיע געווען ממזר, אלע זענען ממזרים, איז קודם כל, ווי קומט דא אריין ראשון און אחרון? און מען עט זעהן די גמרא, עס קומט טאקע נישט אריין, נאר די משנה כאפט אן אזא לשון אלץ שפעטער, שפעטער קומט עס יא אריין, כאפט מען אויך אן אזא לשון דא, דאס איז קודם כל, צווייטנס, פארוואס טאקע זענען די קינדער ממזרים, א יבמה לשוק איז סך הכל א לאו, פארוואס קינדער פון חייבי לאוין זענען נישט קיין ממזרים? עמיר זעהן די גמרא טאקע אז די משנה גייט כשיטת רבי עקיבא וואס האלט יש ממזר מחייבי לאוין, זאגט די משנה ווייטער א צווייטע פאל, אמרו לה מת בנך ואחר כך מת בעלך, וואס איז טאמער פארקערט, מען זאגט איר טאקע קודם די זון געשטארבן און נאכדעם די מאן, און במילא מען דארף איר מייבם זיין, און טאקע ונתייבמה, זי איז געגאנגען מען האט איר מייבם געווען, ואחר כך און נאכדעם קומט מען, ואחר כך אמרו לה, חילוף היו הדברים. אז ס'איז געווען פונקט פארקערט, קודם איז דער מאן געשטארבן נאכדעם די זון, פשט מ'איז געווען פטור פון יבום, פשט אז מ'האט איר מייבם געווען האט מען עובר געווען אויף א איסור דא, ס'איז אשת אח שלא במקום מצוה, איז תצא דארף זי טאקע אפלאזן דעם יבם, והולד ראשון ואחרון, אויך ווייטער ראשון ואחרון מיינט פארדעם וואס מ'האט איר מודיע געווען נאכדעם וואס מ'האט איר מודיע געווען, אבער ס'קומט בעצם נישט אריין דא, די עיקר איז אלס שפעטער ממזר, איז די קינדער זענען ממזרים, פארוואס? אלס אשת אח שלא במקום מצוה ס'איז ממש א ערווה, איז פארשטייט זיך די קינדער זענען ממזרים. ווייטער זאגט די משנה א דריטע ציור, אמרו לה מת בעלך, טאמער מ'האט געזאגט פארן פרוי די מאן איז געשטארבן, וניסת, און זי האט חתונה געהאט, ואחר כך אמרו לה, און שפעטער קומט מען זאגן אז קיים היה ומת. וואס טייטש בעצם די פריערדיגע עדים וואס האבן דיר געזאגט די מאן איז טויט? זיי האבן ליגנט געזאגט, דעמאלטס האט ער געלעבט, נאר שפעטער איז ער טאקע געשטארבן, אבער ווען דו האסט חתונה געהאט האסטו נישט געזאלט חתונה האבן, פארוואס ווייל דעמאלטס האט ער נאך געלעבט, איז די דין אזוי תצא, זי דארף זיך גט'ן פונעם צווייטן מאן ווייל ווי נישט ווי, זי האט חתונה געהאט מיט אים אלס אשת איש, אבער דא איז אנדערש די ראשון מיט די אחרון, ווייל והולד ראשון ממזר ואחרון אינו ממזר, וואס טייטש די קינדער וואס זענען געבוירן פאר די מאן איז געשטארבן, זיי זענען ממזרים, די קינדער וואס זענען געבוירן נאך די מאן איז געשטארבן, זענען נישט קיין ממזרים ווייל ווי נישט ווי די מאן איז טאקע שוין געווען טויט דעמאלטס, דא איז דא טאקע א חילוק צווישן ראשון און אחרון, זאגט די משנה ווייטער די פערדע ציור, אמרו לה מת בעלך, אז מען האט איר געזאגט די מאן איז געשטארבן ונתקדשה, און זי האט נאר געמאכט קידושין ס'טייטש זי איז נאר געווארן א ארוסה, זי האט נישט חתונה געהאט, האט מען שוין געזען דא די דין, ואחר כך בא בעלה, שפעטער איז איר מאן געקומען, מותרת לחזור לו, מעג זי צוריק גיין צום ערשטן מאן, ווייל די אלע קנסות איז נאר טאמער זי האט חתונה געהאט, נישט טאמער ס'איז נאר געווען א קידושין, און אף על פי שנתן לה אחרון גט, לאמיר זאגן די צווייטע האט איר געבן א גט, איז דער גט גארנישט מיט נישט, פארוואס ווייל ווי מ'האט געשמועסט דא קנס'ט מען איר גארנישט, ממילא דער צווייטער דארף איר נישט געבן א גט, און אז ער געט איר יא א גט איז דאס גארנישט, לא פסלה מן הכהונה, האט ער איר נישט גע'פסל'ט פון כהונה. את זו דרש ר' אלעזר בן מתיא, דאס האט ר' אלעזר בן מתיא גע'דרש'נט, אז פון דעם שטייט אין פסוק ואשה גרושה מאישה, אז א כהן טאר נישט חתונה האבן מיט א פרוי א גרושה, דרש'נט מען ולא מאיש שאינו אישה, טאמער זי איז א גרושה פון א מאן וואס איז נישט איר מאן, למשל דא די צווייטע איז נישט איר מאן, איז אוודאי דער גט וואס ער געט איר, גארנישט מיט נישט איז סתם א שטיקל פאפיר, און דאס פסל'ט איר נישט פון חתונה צו האבן מיט א כהן. זאגט די הייליגע גמרא, מאי ראשון ומאי אחרון, ביי די ערשטע ציור ווי פאסט דא ראשון ואחרון? אילימא ראשון לפני שמועה ואחרון לאחר שמועה, ליתני הולד ממזר, טאמער טאקע אזוי ווי אונז האבן געזאגט פשט אין די משנה אז ראשון מיינט פארן שמועה אחרון מיינט נאכן שמועה, וואס איז א נפקא מינה, פארן שמועה נאכן שמועה, ווי נישט ווי די קינדער זענען ממזרים, און פארוואס כאפט אן די משנה א לשון ראשון ואחרון, ענפערט די גמרא, דאס וואס מען האט אויסגערעדט אין די משנה, משום דקא בעי למיתני סיפא, ווייל היות וואס ביי די דריטע ציור דארט מאכט א נפקא מינה, אמרו לה מת בעלך וניסת ואחר כך אמרו לה קיים היה ומת, הראשון ממזר ואחרון אינו ממזר, דארט איז דא א חילוק צווישן די ראשון און די אחרון, תנא נמי רישא, שטייט שוין ביי די אנדערע ציורים אויכעט ראשון ואחרון ממזר. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, זו דברי ר' עקיבא, מען האט עס שוין בעצם אויסגערעדט אין די משנה, אז אונזער משנה גייט כשיטת ר' עקיבא, שהיה אומר, וואס ר' עקיבא האט טאקע געזאגט אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, אז קידושין איז נישט תופס בחייבי לאוין, און דערפאר טאקע, א פרוי וואס איז א שומרת יבם, וואס האט חתונה מיט א צווייטן א יבמה לשוק, איז א לאו, פארדעם זענען די קינדער ממזרים, אבל חכמים אומרים, אבער חכמים האלטן זאגט די ברייתא קלאר אין ממזר מיבמה אז קינדער פון א יבמה לשוק זענען נישט קיין ממזרים, פרעגט די גמרא ולימא אין ממזר מחייבי לאוין, פארוואס זאגן נישט די חכמים כלליות'דיג אז אין ממזר מחייבי לאוין, ענטפערט די גמרא אז די חכמים איז נישט די געהעריגע חכמים, דאס איז א צווייטע שיטה בשיטת ר' עקיבא, אזוי ווי מען האט געזען האי תנא, הך תנא דר' עקיבא הוא דאמר מחייבי לאוין דשאר הוה ממזר, מחייבי לאוין גרידא לא הוה ממזר, ס'טייטש אזוי ווי מ'האט שוין געזען כמה פעמים אין די מסכתא אז ס'איז דא צוויי שיטות בשיטת ר' עקיבא, איין שיטה האלט אז ר' עקיבא האט געזאגט אז אלע חייבי לאוין זענען די קינדער ממזרים, א צווייטע שיטה זאגט ניין, אז דאס ר' עקיבא האט געזאגט יש ממזר מחייבי לאוין מיינט נישט אלע חייבי לאוין, נאר חייבי לאוין דשאר, ס'טייטש נאר חייבי לאוין אלץ קירבה, ווי רש"י זאגט למשל אנוסת אביו, אדער חלוצתו, דאס איז לאוין וואס האט א קירבה צו א מענטש, דארט האט רבי עקיבא געזאגט אז די קינדער זענען ממזרים, אבער חייבי לאוין וואס זענען נישט קיין שאר, ווי למשל יבמה לשוק, יבמה לשוק, די יבמה האט חתונה סתם מיט א מענטש פון די גאס, איז זי דאך נישט קיין קרוב זיינע, איז לויט די מאן דאמר האלט רבי עקיבא אויכעט אז די קינדער זענען נישט קיין ממזרים, און ממילא זאגט די גמרא די חכמים דא, דאס איז יענער רבי עקיבא, און פארדעם זאגן זיי אין ממזר מיבמה, אז א יבמה לשוק די קינדער זענען נישט קיין ממזרים, אבער ביי אנדערע לאוין קען אוודאי זיין אז זיי האלטן אויכעט אז די קינדער זענען ממזרים. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון רב, מנין שאין קידושין תופסין ביבמה, רב זאגט דא א מורא'דיגע דין, אז אפילו נארמאל איז קידושין תופס ביי חייבי לאוין, פון דעסט וועגן ביי יבמה איז דא א שפעציעלע לימוד אז א יבמה לשוק איז קידושין נישט תופס, שנאמר ווייל שטייט אין פסוק, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, דרשנ'ט ער פון תהיה, לא תהא בה הוויה לזר, אז טאמער א זר, סתם א מענטש, איז מקדש א יבמה, א יבמה לשוק, איז די קידושין נישט תופס, אזוי זאגט רב, רב לערנט עס ארויס פון פסוק, ושמואל אמר, שמואל קריגט זיך, און שמואל זאגט בעניותינו, ווי רש"י זאגט מתוך עניות דעתינו שאין אנו יודעין פירוש המקרא, עס טייטש קען טאקע זיין ווי רב אבער עס קען זיין אז נישט, שמואל האט א ספק, און ממילא זאגט שמואל אוודאי נעמט מען אן אז קידושין איז תופס אז וואס? אז צריכה גט א גט וועט זי דארפן האבן, זאגט די גמרא, מספקא ליה לשמואל וואס איז טאקע געווען די ספק פון שמואל, שמואל האט געהאט א ספק האי לא תהיה אשת המת אי ללאו הוא דאתא אי דלא תפסי בה קידושין הוא דאתא, ער האט געהאט א ספק פאר אים איז נישט געווען אזוי פשוט אז לא תהיה מיינט ס'איז נישט תופס קידושין, שמואל האט געהאט א ספק אפשר איז דאס סתם א לאו אבער אוודאי איז קידושין תופס, זאגט די גמרא ווייטער. אמר ליה רב מרי בר רחל לרב אשי הכי אמר אמימר, ער האט נאכגעזאגט בשם אמימר אז הלכה כוותיה דשמואל, די הלכה איז ווי שמואל, אז קידושין איז יא תופס ביי יבמה לשוק. אמר רב אשי, זאגט רב אשי, השתא דאמר אמימר הלכתא כוותיה דשמואל, יעצט אז אונז האמיר א מימרא אז די הלכה איז ווי שמואל, אז קידושין איז תופס ביי שומרת יבם, אויב אזוי אם היה יבמה כהן, וואס איז טאמער א שומרת יבם, די ברידער פונעם מאן האט איר געדארפט מייבם זיין, און די ברידער פונעם מאן, טייטש אז די מאן אליין איז געווען א כהן, יעצט גייט זי און זי ווארט נישט די ברידער די כהן זאל איר מייבם זיין, זי האט חתונה געהאט לשוק, זאגט דאך שמואל קידושין איז תופס, איז וואס ווילסטו יעצט, דו ווילסט זי זאל זיך גט'ן אזוי ארום אז די ברידער זאל איר קענען מייבם זיין, ער קען דאך איר סייווי נישט מייבם זיין, ווייל ברגע וואס זי גט זיך איז זי א גרושה, און במילא פארדעם ביי אזא אופן זאגט רב אשי, חולץ לה, זאל דער ברודער וואס דארף איר מייבם זיין איר געבן חליצה, ושריא ליה, און ממילא וועט זי מעגן בלייבן וואוינען מיט איר מאן. פרעגט די גמרא, איתגורי איתגר? אם כן מצינו חוטא נשכר, וואס זי וועט עפעס האבן עפעס עפעס א שכר אויף דעם וואס זי האט געטון א עבירה? ווי קען מען לאזן א חוטא איינער וואס האט געטון א עבירה קריגן א שכר? ס'האט זיך געגאנגען דא א פרוי, זי האט חתונה געהאט לשוק, טאקע קידושין איז תופס, אבער מען קען זיי נישט לאזן צוזאמען, פארוואס ווייל די שוואגער איז א כהן? נישט דא אזא זאך. אלא ממילא זאגט רב אשי אביסל אנדערש. רב אשי זאגט, אם היה יבמה ישראל נותן לה שני גט והותרה לו, זאגט רב אשי א חידוש אזוי, אז טאמער א פרוי איז א שומרת יבם, און זי ווארט נישט די יבם זאל איר מייבם זיין אנשטאטס דעם האט זי חתונה מיט א צווייטן, און ווי שמואל האט געזאגט קידושין איז תופס, איז טאקע פון דעם צווייטן, מאכט מען זי זאל זיך גט'ן, אבער וואלט ווען געווען א הווה אמינא צו זאגן אז היות וואס א דערווייל איז זי געגאנגען זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטן, איז אפילו נאכן גט קען זי נישט יעצט גיין צוזאמען מיטן יבם, דא זאגט רב אשי ס'איז נישט אזוי, אז די מייבם קען איר נאכאלץ מייבם זיין נאכדעם וואס זי גט זיך פונעם צווייטן, זאגט די גמרא, אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב, זאגט רב גידל בשם רב חייא בר יוסף בשם רב, אז יבמה, קידושין אין בה, נישואין יש בה, ס'טייטש אפילו טאקע מ'האט געזען רב האלט אז ביי יבמה איז נישט דא קיין קידושין אז קידושין איז נישט תופס, פון דעסט וועגן נישואין חתונה האבן איז יא תופס, און די גמרא פארשטייט נישט זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט גייט פאר אי קידושין אין בה נישואין נמי אין בה טאמער קידושין איז נישט תופס אוודאי און אוודאי נישואין נישט תופס נאר וואס דען ענטפערט די גמרא אימא קידושין ונישואין אין בה רב האט געמיינט צו זאגן אז ביידע נישט דא סיי קידושין און סיי נישואין וואס די חידוש פארשטייט זיך אז קידושין איז נישט דא איז פארשטייט זיך נישואין אויך נישט דא נאר ווי די רא"ש לערנט אז רב האט געמיינט דא צו זאגן כעין ווי רב אשי האט געזאגט אזוי ווי מען האט געזען רב אשי האט פריערט געזאגט אז א פרוי נאכדעם וואס זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטן מעג זי נאך אלץ צוריק גיין צום יבם, איז אוודאי רב לערנט נישט פונקט ווי רב אשי ווייל רב אשי האט אנגענומען ווי שמואל, אבער רב לערנט אויך אזוי אז נישואין אין בה פשט אז נישט נאר ס'איז נישט דא קיין קידושין אז קידושין איז נישט תופס, נאר אפילו זי גייט און האט חתונה מיט א צווייטן מעג זי נאך אלץ צוריק גיין צום יבם, די יבם מעג איר מייבם זיין נאכדעם, ואיבעית אימא, א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא פונקט פארקערט אז די יבם טאר נישט איר מייבם זיין נאכדעם, אז מאי נישואין יש בה, אז טאקע מ'דארף גורס זיין נישואין יש בה, וואס מיינט נישואין? אוודאי מיינט נישט נישואין נישואין, ווייל אז רב האלט אז קידושין איז נישט תופס, אוודאי און אוודאי איז נישט שייך ביי איר נישואין, נאר נישואין מיינט כזנות, אזוי ווי זנות, כדרב המנונא, דאמר רב המנונא שומרת יבם שזינתה, אסורה ליבמה, רב המנונא האלט אז א שומרת יבם וואס האט געזינדיגט, וואס האט געוואוינט מיט א צווייטן, אפילו זי האט נישט חתונה געהאט, אפילו קידושין איז נישט תופס, טאמער זי האט געוואוינט מיט א צווייטן, טאר זי מער נישט צוריק גיין און חתונה האבן מיט די יבם, די יבם טאר איר מער נישט מייבם זיין אזוי ווי א אשת איש, איז אבער דאך דאס האט רב געמיינט צו זאגן, אז א שומרת יבם, אפילו קידושין איז נישט דא ביי איר, אבער נישואין איז יא דא, פשט זנות איז יא דא, טאמער זי עט מזנה זיין, עט זי נישט טארן שפעטער צוריק גיין צום יבם, דאס איז פונקט פארקערט פון רב אשי, ואיבעית אימא, א דריטע תירוץ זאגט די גמרא, אז לעולם כדאמרן מעיקרא קידושין אין בה נישואין יש בה, אזוי ווי מען האט אנפאנג געזאגט אז רב האט געזאגט אז קידושין אין בה נישואין יש בה, איי וואס איז פשט פון דעם, טאמער עס איז נישט דא קיין קידושין, וואס פשט ס'איז דא נישואין? נאר וואס דען זאגט די גמרא, דמיחלפא באשה שהלך בעלה למדינת הים, פשט רב איז דא גוזר א גזירה, און רב רעדט דא פון זייער א ספעציפישן ציור, רב רעדט דא ביי אן אופן וואס א פרוי'ס מאן און זון זענען אוועקגעפארן, און ס'איז געקומען אן עד שקר עדות זאגן אז די זון איז געשטארבן נאכן מאן, און ממילא איז די פרוי פטור פון יבום, אוודאי איז די עד געווען א עד שקר, און שפעטער איז געקומען עדים אויפווייזן אז ס'איז א עד שקר. אבער די פרוי האט זיך סומך געווען אויף די עד און זי איז געגאנגען און זי האט חתונה געהאט לשוק, זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטן ווייל זי האט געמיינט אז זי דארף איר נישט קיין יבום, מען דארף איר נישט מייבם זיין, שפעטער איז זי געוואויר געווארן אז מען האט איר יא געדארפט מייבם זיין, איז דא איז די שאלה צו זי דארף א גט פונעם צווייטן מאן צו נישט, איז אויף דעם זאגט רב, קידושין אין בה, טאמער זי האט געקריגן קידושין פונעם צווייטן מאן זי איז נאר געווען א ארוסה, דארף זי נישט קיין גט, אזוי ווי ביי געהעריגע אשת איש, נישט ביי א יבום, נאר ביי יעדע פרוי וואס איז געגאנגען און זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטן אדער ווייל זי איז געווארן ארוסה מיט א צווייטן האט מען געזען דארף זי נישט קיין גט, אבער טאמער זי איז א נשואה, טאמער זי האט געמאכט א חתונה מיט א צווייטן, איז אפילו אין הכי נמי די חתונה איז נישט קיין חתונה, פארוואס ווייל קידושין איז נישט תופס ביי איר ווי רב לערנט, אבער פון דעסטוועגן א גט עט זי דארפן קריגן, אזוי ווי יעדע פרוי וואס האט חתונה על פי עד אחד האט מען איר געקנס'עט זי דארף א גט פונעם צווייטן מאן, דא אויך די פרוי דארף א גט פונעם צווייטן מאן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי ינאי, בחבורה נמנו וגמרו, אין קידושין תופסין ביבמה, למעשה האט מען אנגענומען להלכה אז קידושין איז נישט תופס ביי יבמה, אזוי ווי רב האט געזאגט, אמר ליה רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט צו רבי ינאי, רבי, לא משנותיני היא זה, איז דאס דען נישט קיין משנה? ס'טייטש א בפירוש'ע משנה, וועלכע משנה? דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה אין קידושין, די משנה זאגט דארט, האומר לאישה, הרי את מקודשת לי, לאחר שאתגייר, ס'טייטש ס'גייט א גוי, ער זאגט פאר א אידישע פרוי, דא איך גיב דיר קידושין, אויף נאכדעם וואס כ'ווער א גר, אדער לאחר שתתגיירי, א איד גייט צו א גוי'טע, ער גיבט איר קידושין, אז נאכדעם וואס ביסט דיך מגייר זאל עס חל זיין, אדער לאחר שאשתחרר, א קנעכט, אן עבד, גיבט קידושין, אז נאכדעם וואס כ'וועל זיין באפרייט זאל עס חל זיין. אדער לאחר שתשתחררי, פאר א שפחה, אדער לאחר שימות בעלך, איינער גייט צו אשת איש נאך דיין מאן איז טויט, זאל די קידושין חל זיין, אדער לאחר שתמות אחותך, א מענטש איז מקדש זיין ווייב'ס שוועסטער, אז נאכדעם וואס זיין ווייב שטארבט זאל עס חל זיין, או לאחר שיחלוץ לך יבמך, איינער איז מקדש א פרוי אז נאכדעם וואס דיין יבם געבט דיר חליצה, זאל די קידושין חל זיין, איז ביי די אלע אופנים, זאגט די משנה, אינה מקודשת. איז די פרוי נישט מקודשת פארוואס? ווייל היות וואס יעצט אין די יעצטיגע מצב איז די קידושין נישט תופס ווייל ס'דא כל מיני פראבלעמען אדער ווייל ער איז א גוי ווייל זי איז א גויטע אדער ווייל ער איז א עבד די אלע ציורים וואס מ'האט דא געזעהן היות וואס קידושין איז יעצט נישט תופס איז עס אזוי ווי א מקנה דבר שלא בא לעולם און מ'קען נישט מקנה זיין א דבר שלא בא לעולם און דערפאר איז די קידושין נישט חל. און וואס זעט מען? איינע פון די ציורים וואס שטייט דא אין די משנה איז לאחר שיחלוץ לך יבמך, איינער גיבט קידושין פאר א פרוי נאכדעם וואס דו וועסט קריגן חליצה, איי לכאורה וואס איז די פראבלעם? טאמער ס'איז דא תפיסת קידושין ביי יבמה, זאל מען זאגן אז ס'זאל העלפן אז טאמער איינער געט קידושין פאר א פרוי לאחר שיחלוץ לך יבמך זאל עס חל זיין, נאר וואס דען? זעהט מען פון די משנה אז ס'איז נישט אזוי, אז טאקע ס'איז נישט דא קיין תפיסת קידושין ביי יבמה, און דערפאר העלפט נישט אזא סארט זאך, אז ווען א מענטש געבט קידושין פאר א פרוי לאחר שיחלוץ לך יבמך, הייסט עס א דבר שלא בא לעולם און ס'העלפט נישט, און ממילא זאגט ר' יוחנן צו ר' ינאי, אז כ'האב א קלארע ראיה אין א משנה אז ס'איז אזוי, אז אין קידושין תופסין ביבמה, מילא ווייס איך נישט וואסערע חידוש דו האסט געזאגט, אמר ליה, זאגט רבי ינאי צוריק צו רבי יוחנן, אי לאו דדלאי לך חספא מי משכחת מרגניתא תותיה, ווען נישט איך הייב דיר נישט אויף דעם שטיקל חרס, וואלסטו דען געטראפן די שיינע שטיין אונטער דעם? וואס טייטש יא? נאכדעם וואס איך האב דיר געזאגט די כלל אז אין קידושין תופסין ביבמה, קענסטו זייער שיין זאגן פשט אין די משנה. אבער טאמער איך וואלט דיר נישט געזאגט די כלל, וואלסטו נישט געמוזט אזוי לערנען פשט אין די משנה, נאר וואס דען? וואלסט געלערנט די משנה אז אוודאי איז קידושין תופס ביי יבמה, איי פארוואס ווען איינער זאגט לאחר שיחלוץ לך יבמיך איז פשוט ווייל אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, און מילא אזא סארט לשון אז א מענטש זאגט איך וויל די קידושין זאל חל זיין נאך דו קריגסט חליצה איז א דבר שלא בא לעולם, פאר דעם העלפט עס נישט, אבער קען אוודאי זיין ווען ער געבט איר קידושין יעצט אלץ יבמה קען זיין ס'וואלט יא חל געווען, און ממילא זאגט רבי ינאי פון די משנה אליין קענסטו עס נישט וויסן, נאכדעם וואס איך האב דיר געזאגט די דין, קענסטו זייער שיין אריינטייטשן אין די משנה. זאגט די גמרא אמר ליה ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט צו רבי יוחנן, אי לאו דקלסך גברא רבא, ווען נישט א אדם גדול איז דיר משבח, ס'טייטש ווען נישט רבי ינאי איז מסכים צו דיר, הוה אמינא לך אנא, וואלט איך דיר געזאגט אז ס'איז סתם אזוי נישט קיין ראיה פון יענע משנה, פארוואס ווייל מתניתין רבי עקיבא היא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, איך וואלט דיר געזאגט אז די גאנצע משנה גייט כשיטת רבי עקיבא, וואס רבי עקיבא האלט טאקע אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, און דערפאר טאקע ווען איינער געבט קידושין פאר א פרוי אז לאחר שיחלוץ לך יבמך העלפט עס נישט, ווייל ס'איז נישט דא קיין קידושין ביי אזא סארט פרוי, אבער קען אוודאי זיין לויט די חכמים, וואס קריגן זיך אויף רבי עקיבא וואס זיי האלטן קידושין תופסין בחייבי לאוין, קען אוודאי זיין אז זיי האלטן אויכעט אז קידושין תופסין ביבמה, זאגט די גמרא אבער ס'איז נישט ריכטיג, ווייל ואי רבי עקיבא, כי אמר לה לאחר שיחלוץ לך יבמך, ליתפסי בה קידושין, מ'קען נישט איינזעצן די משנה כשיטת רבי עקיבא, ווייל לויט רבי עקיבא אזא סארט לשון וואלט יא געדארפט העלפן, אפילו אז אין קידושין תופסין בחייבי לאוין פארוואס? ווייל רבי עקיבא קריגט זיך אויף די גאנצע יסוד אז אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, דהא שמעינן ליה לרבי עקיבא דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם רבי עקיבא האלט אז א מענטש קען יא מקנה זיין א דבר שלא בא לעולם, ממילא אפילו א קידושין איז יעצט נישט תופס קען א מענטש מקנה זיין אויף שפעטער, דתנן ווי זעהן מיר רבי עקיבא האלט אז אדם מקנה דבר שלא בא לעולם? האבן געלערנט אין א משנה אין נדרים אז טאמער א פרוי זאגט פאר איר מאן קונם שאני עושה לפיך, ס'טייטש א פרוי זאגט אז אלע זאכן וואס איך טו מיין גאנצע מעשי ידיים איז קונם א לשון פון א קרבן א נדר אז דו טארסט נישט הנאה האבן פון מיין מעשי ידיים איז די דין איז זאגט די משנה אין צריך להפר די מאן דארף נישט מפר זיין די נדר פארוואס ווייל זי קען נישט אסר'ן איר מעשי ידיים איר מעשי ידיים באלאנגען סייווי פארן מאן איז אז ס'איז נישט איר'ס קען זי גארנישט אסר'ן ר' עקיבא אומר ר' עקיבא קריגט זיך ר' עקיבא זאגט יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו וואס טייטש דער מאן קריגט נישט אלע מעשי ידיים פון דעם פרוי, ס'איז דא א שיעור ביז וויפיל ער קריגט, ממילא קען זיין זי וועט טון מער פון דעם שיעור, און דאס קען זי אוודאי אסר'ן, און ממילא דארף דער מאן מפר זיין דער חלק פונעם נדר. איי לכאורה, וויאזוי קען סתם אזוי א פרוי מאכן א נדר אויף א זאך וואס עקזיסטירט נישט, איר מעשי ידיים זענען דאך נאכנישט דא אויפן וועלט, נאר וואס דען, וואס זעט מען דא? אז רבי עקיבא האלט, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה, הא איתמר עלה, אמר רב הונא בריה דרב יהושע, באומרת יקדשו ידי לעושיהן, דארט רעדט זיך אז די פרוי זאגט א לשון יקדשו ידי לעושיהן, אז אירע הענט זאל זיין א נדר, וואס טייטש זאל זיין א בחינה פון הקדש פארן באשעפער, וואס טייטש די נדר איז חל אויף איר הענט, נישט אויף איר מעשי ידיים, וואס דארט דידים איתנהו בעלמא, די הענט איז דאך אוודאי א דבר שבא לעולם, אבער קען אוודאי זיין אז רבי עקיבא איז אויך מודה אז אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, און ממילא ווי ריש לקיש האט געזאגט, ס'קען זיין די גאנצע משנה דארט אין קידושין איז כשיטת רבי עקיבא, און ממילא האבן מיר נישט קיין ראיה פון דער משנה אז די חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי עקיבא האלטן אויכעט אז אין קידושין תופסין ביבמה.